זאגט די משנה, נטלו מוכסין את חמורו, דער מוכס האט צוגענומען פון אים זיין אייזל, ונתנו לו חמור אחר, האט אים געגעבן א צווייטע אייזל, אלס רחמנות, ער האט צוגענומען די גוטע אייזל און ער האט אים געגעבן א ערגערע אייזל, אדער נטלו ליסטים את כסותו. ליסטים האבן גענומען זיין מלבוש, ונתנו לו כסות אחרת און זיי האבן געגעבן א אנדער כסות, הרי אלו שלו, באלאנגט עס צו אים, מפני שהבעלים מתייאשים מהן, מיר נעמען אן אז די בעלים האבן זיך מייאש געווען. האט עס דער מענטש קונה געווען מיט ייאוש און שינוי רשות. רבי עקיבא איגער פרעגט, אויב אזוי אז איך זאג רש״י לערנט דא אז ס'איז ייאוש און שינוי רשות, וויאזוי זאגט די גמרא אז ער האלט ייאוש כדי לא קונה? ס'איז דאך דא ייאוש און שינוי רשות. נו איך מוז זאגן אז דא הייסט עס נישט קיין שינוי רשות. ווייל דאס וואס מען האט אים געגעבן, דאס איז בעל כרחו האט מען געגעבן. המציל מן הנהר, איינער טוט ראטעווען מן הנהר, דער טייך האט פארפלייצט, צוגענומען חפצים פון מענטשן, או מן הגייס, אדער האט געראטעוועט פון א גרופע ראבערס, או מן הליסטים, איז דער דין, אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו, אויב דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, און מיר האבן געהערט אז דער בעל הבית זאגט וויי לחסרון כיס, דעמאלט באלאנגט עס צו אים, אבער סתם איך ווייס נישט צו ער האט זיך מייאש געווען צו נישט, איז עס נישט קיין ייאוש. אויב אזוי איז דאך דא א סתירה פון דער סיפא אויף דער רישא, אין דער רישא שטייט ביי ליסטים. מפני שהבעלים מתייאשים מהם, הייסט עס סתם נעמען מיר אן זיי האבן זיך מייאש געווען, און דא שטייט עס לשון אם נתייאשו הבעלים, אז ס'איז אויב איך ווייס דווקא אז זיי האבן זיך מייאש געווען הרי אלו שלו, אבער סתם איז עס ניט שלו, די גמרא וועט ווייטער רעדן פון דעם. וכן דער זעלבער דין נחיל של דבורים. די בינען זענען ארויסגעגאנגען פון איינעם, די סטאדע בינען זענען ארויס, אם נתייאשו, אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, הרי אלו שלו באלאנגט עס צו אים. אמר רבי יוחנן בן ברוקה, האט רבי יוחנן בן ברוקה געזאגט, נאמנת אישה או קטן לומר, כאטש אומעדום ווייס מען דאך א אישה אדער א קטן זענען פסול לעדות, דאך גלייב איך זיי זאלן זאגן, מכאן יצא נחיל זה. זיי זאגן זיי האבן געזען פון דעם פעלד איז ארויסגעגאנגען דער נחיל, נעמען מיר אן אז ס'באלאנגט צו דעם מענטש, כאטש די אשה און קטן זאגן נישט אז דאס באלאנגט צו דעם מענטש, נאר דאס וואס זיי זאגן ס'איז ארויס פון דעם פעלד נעמען מיר אן אז ס'איז ארויס פון זיין כוורת. ומהלך בתוך שדה חבירו, און ער גייט אריין אין פעלד פון זיין חבר להציל את נחילו, ער זאל ראטעווען ארייננעמען צוריק די בינען, ואם הזיק, אויב גייענדיג אריין אין חבר'ס פעלד האט ער געמאכט שאדן, כאטש ער האט דאך רעכט אריינצוגיין אין חבר'ס פעלד, דאך אז ער מאכט שאדן, משלם מה שהזיק, דארף ער באצאלן וואס ער האט געמאכט שאדן. אזוי האט דאך די גמרא פריער געזאגט אין דריטן פרק, אז ס'איז דא אסאך זאכן וועלכע די זאכן האט מען רשות צו מאכן, דאך אם הזיק איז ער מחוייב פאר דעם שאדן, אזוי זאגט דאך די גמרא דף ל עמוד א, אבל לא יקוץ את סוכו, ער זאל נישט אפהאקן די צווייג על מנת ליתן את הדמים, און ער וועט באצאלן פאר דער צווייג, אז ער גייט נעמען די בינען קאנען זיך צעלויפן, וויל ער אפהאקן די צווייג, און ער וועט נעמען די צווייג צוזאמען מיט די בינען, און ער וויל באצאלן פאר דער צווייג, דאס טאר מען נישט. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, ער זאגט אף קוצץ ונותן את הדמים, ער האט רעכט אפצוהאקן און צו געבן די געלט פאר דער צווייג. רש"י, הרי אלו שלו דמסתמא נתייאשו הבעלים מיד, מן הסתם האט דער בעל הבית זיך מייאש געווען, וקנינהו היאך ביאוש ושינוי רשות,

אבל סתמא, אויב איך ווייס נישט צו האט מען זיך מייאש געווען, לא, באלאנגט עס נישט צו אים. וקשה ליסטים דסיפא אליסטים דרישא, איז דאך דא א סתירה פון דעם ליסטים דסיפא, אין די סיפא שטייט ביי ליסטים, ווען זאגן מיר הרי אלו שלו דווקא איך האב געהערט אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, אבער סתם באלאנגט עס נישט צו אים, אין די רישא שטייט הרי אלו שלו מפני שהבעלים נתייאשו, ווייזט אויס אז סתם נעם איך אן ער האט זיך מייאש געווען. ובגמרא פריך, די גמרא פרעגט עס ומשני לן, די גמרא פארענטפערט חדא בליסטים עכו"ם, איינס רעדט זיך די ליסטים איז א גוי, וחדא בליסטים ישראל, דמייאש מסתמא, ביי א ליסט, ביי א ליסטים ישראל איז מען זיך מייאש, ביי א ליסטים עכו"ם. ווייל די גויים טוען משפטן בגאוה ובזרוע. דעם גוי וועט ער דאך נעמען צו ערכאות של עכו"ם, א אידישע בית דין וועט ער נישט פאלגן און זיי משפטן מיט כח, זיי צווינגען מען זאל באצאלן, דעריבער איז ער זיך נישט מייאש, אבער ליסטים ישראל וואס די בית דין.

להוליך און צו פירן כולם ביחד, אלע צוזאמען, ואפילו על מנת ליתן דמים, אפילו דעמאלט ווען ער וויל באצאלן פאר דעם געלט, פאר דער צווייג טאר מען אויך נישט. גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין דער ברייתא, אם נטל, אויב ער האט גענומען די חמור ביי די מוכסין, מחזיר לבעלים הראשונים, גיט ער דאס צוריק צו דעם ערשטן בעל הבית. קסבר, דער תנא פון דער ברייתא האלט, יאוש כדי לא קני, די יאוש וואס די בעלים האבן זיך מייאש געווען ווען ס'איז געווען ביד מוכס, האט עס דער מוכס נישט קונה געווען מיט דעם יאוש, אויב אזוי, ומעיקרא באיסורא אתא לידיה, איז דאך דאס געקומען ליד השני באיסורא, דער מוכס האט עס נאך נישט געהאט קונה געווען. רש י לערנט אז די ברייתא קריגט אויף די משנה. אין פשטות ווייזט אויס אין די משנה טוט דאך זאגט דער רש י רעכנט זיך עס יאוש ושינוי רשות, און דא זאגן מיר אז ס'ווערט אנגערופן יאוש אליין, פארוואס אין תוס' מ'זאגט דאך די סברה דף ס ז עמוד ב אז אזא איין פאל ווען מ'גיט אים בעל כרחו ער וויל עס נישט נעמען הייסט דאס נישט קיין שינוי רשות. רבי עקיבא איגער אין משניות איז מאריך פשט אין דער גמרא. ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן אם בא להחזיר, מצד הדין דארף ער נישט צוריק געבן דעם חמור, נאר אויב ער וויל עס צוריק געבן, ער וויל נישט הנאה האבן פון פרעמדע געלט, ווי רש י זאגט שחסיד הוא, וועמען זאל ער עס צוריק געבן, יחזיר לבעלים ראשונים, זאל ער עס צוריק געבן צו דעם ערשטן בעל הבית, נישט צו דעם מוכס, מאי טעמא? יאוש כדי קני, יאוש אליין איז קונה. מיהו אבער אי אמר אי אפשי בממון שאינו שלי, ער זאגט כ'וויל נישט האבן קיין פרעמדע געלט, כאטש כ'בין עס קונה געווען, דאך וויל איך נישט האבן קיין פרעמדע געלט, מחזיר לבעלים הראשונים, דארף ער עס צוריק געבן צו דעם ערשטן בעל הבית, נישט צו דעם מוכס. אין דער משנה האט מען געלערנט, ווען די מוכסים אדער די ליסטים גיבן אים א צווייטע אייזל, הרי אלו שלו, באלאנגט עס צו אים, מפני שהבעלים מתייאשין מהן. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז סתם ליסטים איז זיך דער בעל הבית מייאש, דאס איז נאר געווארן געלערנט אלא ליסטים עובד כוכבים, אז דער ליסטים איז א גוי, דעמאלט זאגן מיר אז די בעלים זענען זיך מייאש, אבל ליסטים ישראל, אז דער ליסטים איז א איד, לא, איז ער זיך נישט מייאש. סבר, די בעל הבית פון דעם חפץ טראכט, למחר נקיטנא ליה בדינא, מארגן וועל איך רופן דעם איד לדין און איך וועל עס צוריק באקומען, ווייל ביי א ליסטים ווייסט מען דאך ווער עס האט עס צוגענומען. מתקיף לה רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, אדרבה, איפכא מסתברא, דער שכל זאגט פארקערט. עכו"ם די גוים דדייני בגיתי וואס זיי טוען משפטן מיט כח לא מייאש איז זיך נישט מייאש אז דער ליסטים איז געווען א גוי וועט ער אים רופן צו די ערכאות של עכו"ם און זיי וועלן אים צווינגען ער זאל באצאלן איז זיך נישט מייאש ישראל אבער אויב דער איד איז א ליסטים וועט ער דאך אים רופן צו א אידישן בית דין כיון דאמרי מימר, די בית דין זאגט צו אים צא תן לו, אבער צווינגען קאנען זיי אים נישט מיט שלאגן אים, מייאש איז זיך מייאש, נאך א פשט איז דא אין רש"י, אמרי מימר מיינט מען זיי זאגן צו דעם נגזל, ווער זאגט אזוי ווי דו זאגסט, ברענג עדות מ'האט באגזלט. און נישט אלעמאל האט ער עדות, דעריבער וועט ער זיך זיכער מייאש זיין. אלא זאגט די גמרא, אי איתמר אסיפא איתמר, וואס רב אשי האט געזאגט איז געווארן געלערנט אויף די סיפא, אין די סיפא שטייט המציל מן העכו"ם און מן הליסטים, אם נתייאשו הבעלים, אויב די בעל הבית האט זיך מייאש געווען באלאנגט עס צו אים, אין, נאר דעמאלט, כ'ווייס זיכער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען באלאנגט צו אים, סתמא, כ'ווייס נישט, האט זיך מייאש געווען לא, באלאנגט עס נישט צו אים, אויף דעם אמר, האט געזאגט רב אשי, לא שנו אלא עכו"ם. משום דדייני בגיתי, ווען דער ליסטים איז א עכו"ם, איז סתם איז ער זיך נישט מייאש, ווייל ער טראכט ער וועט נעמען דעם גוי צו זייערע ערכאות, און די ערכאות וועלן צווינגען אים ער זאל באצאלן. אבער ליסטים ישראל, אויב דער ליסטים איז א איד, וועט ער דאך אים נעמען פאר א אידישן בית דין, כיון דאמרי מימר וועט אים זאגן צא תן לו אבער מען האט נישט קיין כח אים צו צווינגען מען זאל אים שלאגן ביז ער וועט באצאלן. צי די צווייטע טייטש איז אין רשי כיון דאמרי מימר, זיי זאגן צום נגזל, ברענג א באווייז אז ער האט געגזלט ביי דיר, ברענג עדות אויף דעם, דעמאלט מייאש איז אפילו סתם איך האב נישט געהערט אז דער בעל הבית האט געזאגט ווי לחסרון כיס, נעמען מיר אן אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, רשי. תנן התם, מיר האבן דארט געלערנט אין מסכת כלים, עורות של בעל הבית, די פעל וואס באלאנגען צו א בעל הבית, מחשבה מטמאתן. דער דין איז א זאך איז נישט מקבל טומאה דווקא ווען מ'האט געמאכט שוין די כלי, אבער אויב ס'איז אינמיטן ארבעט איז זי נישט מקבל טומאה. אז איינער האט אויסגעארבעט די פעל און געמאכט לעדער, איז אויב ער וויל די לעדער שוין נוצן, ער זאל דאס מאכן אנשטאט א קארפעט, און די מחשבה וואס ער האט באשלאסן דאס שוין צו נוצן מאכט עס שוין פאר א כלי און ס'איז מקבל טומאה. ווי איז אבער ער וויל מאכן פון דעם שיך איז דאך נאכנישט געווארן גענדיגט די זאך איז עס נישט מקבל טומאה. זאגן מיר די פעל וואס באלאנגען צו א בעל הבית מחשבה מטמאתן. אויב דער בעל הבית האט עס געטראכט צו נוצן א זאך וואס איז נישט דא קיין חסרון מלאכה, גייט שוין אויף דעם א תורת טומאה אז ס'וועט אנרירן דעם א טומאה וועט עס ווערן טמא. ושל עבדן די פעל פון דעם גארבער וואס ער ארבעט אויס די פעל, אין מחשבה מטמאתן, ווייל ער גייט דאך עס פארקויפן, איז דאס וואס ער טראכט ס'זאל זיין אויף א קארפעט צי אויף א בעט איז נישט גענוג, ווייל מענטשן וועלן עס קויפן וועט ער עס זיי פארקויפן און זיי וועלן גאר מאכן שיך פון דעם, קומט אויס אז ס'איז נאך נישט געווארן געענדיגט די מלאכה פון דער זאך, האט עס נאך נישט קיין דין כלי און ס'איז נישט מקבל טומאה. יעצט של גזלן, די פעל וואס געפינט זיך ביי א גזלן, אין מחשבה מטמאתן די מחשבה פון גזלן וואס דער גזלן טראכט אז ער זאל שוין נוצן איז נישט מטמא. ווייל דאס באלאנגט נישט צום גזלן, דער בעל הבית ווייסט דאך ווער עס האט עס געגזלט פאר אים, איז ער זיך נישט מייאש, איז זיין מחשבה צו דער זאך נישט קיין מחשבה. אבער ושל גנב, די פעל וואס געפינט זיך ביי דעם גנב, מחשבה מטמאתן, די מחשבה וואס דער גנב טראכט ער זאל עס שוין נאר נוצן, איז גייט אויף דעם תורת טומאה. ווייל דער בעל הבית ווייסט דאך נישט ווער עס האט צוגעגנבעט די זאך, זיי ווייסן נישט וועמען צו מאנען, זיי זענען זיך זיכער מייאש. רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט, חילוף הדברים, פארקערט ווי דער תנא קמא זאגט, דער תנא קמא האט דאך געזאגט, ביי גזלן איז נישט דא קיין יאוש, ביי גנב איז יא דא יאוש, און רבי שמעון זאגט פארקערט, של גזלן מחשבה מטמאתן, א גזלן, ער האט עס פון אים גענומען, און ער האט זיך נישט געקאנט אנטקעגן שטעלן, איז ער זיך מייאש, דעריבער זאגן מיר, די מחשבה פון גזלן שוין צו נוצן די עור, געבט א דין טומאה אויף דער עור, של גנב, אין מחשבה מטמאתן. פון גנב איז די מחשבה נישט מטמא, ווייל ער טראכט, יענער האט דאך מורא פאר מיר, כ'על נאכזוכן כ'על אים געפינען. לפי שלא נתייאשו הבעלים, ביי א גנב זענען זיך די בעלים נישט מייאש, די בעלים טראכטן, כ'מוז זיי וועלן נאכזוכן ביז זיי וועלן אים געפינען. רש"י.

לא קנה המוכס, דער מוכס האט עס נישט קונה געווען ביאוש לבד בלא נתינת דמים, מיט יאוש אליין אן געלט או שינוי מעשה, אדער שינוי מעשה. אויב אזוי וכי אתא ליד שני, עס קומט צו די האנט פון צווייטן, באיסורא אתי לידו, קומט עס אין זיין האנט באיסור. דעריבער שטייט אין דער ברייתא.

לשון אחר, אמרי מימר מיינט מען, דאמרי לנגזל אז מען זאגט צום נגזל, מי יימר כדקאמרת, ווער זאגט ווער ווי דו זאגסט, הבא עדים שגנבו ממך, ברענג א באווייז מען האט עס פון דיר צוגענומען, מחשבה מטמאתן, די עורות פון בעל הבית איז די מחשבה מטמא, חשב עליהן בדבר שאין בו חיסרון מלאכה, ער האט געטראכט צו נוצן די עור א זאך וואס איז נישטא קיין חיסרון מלאכה, כגון צום ביישפיל. לעוצבא צו א טיש של מיטה צו א בעט ירדה לו טומאה מיד, האט שוין א דין כלי, ושל עבדן שאומנותו בכך, ער טוט אויסארבעטן די עור סתם למכירה, סתם נוצט ער עס אויף צו פארקויפן, הילכך אין מחשבתו מחשבה, זיין מחשבה איז נישט קיין מחשבה, שאם יבואו בני אדם לקנותו, מענטשן וועלן וועלן קויפן, ימכרנו להם וועט ער זיי פארקויפן, ונמצא קומט אויס שסופן למנעלים, א דעם דער וועט מאכן פון דער פעל שיך, ועדיין.

רבי שמעון זאגט חילוף הדברים, גזלן כיוון דשקלי מיניה בהדיא ער האט עס אפן גענומען פון אים, ולא מצי קאי באפיה ער קען זיך ניט אנטקעגן שטעלן, זאגן מיר ביי א גזלן מייאש איז זיך דער בעל בית זיכער מייאש. אבער ביי א גנב מען האט פון אים צוגעגנבעט די זאך, סבר טראכט דער בעל בית, בחישנא ליה איך וועל אים זוכן און משכחנא ליה און איך וועל אים געפינען, דעריבער איז ער זיך נישט מייאש.

אמר עולא האט עולא געזאגט מחלוקת בסתם, די מחלוקת פון תנא קמא מיט די רבנן איז בסתם, איך האב נישט געהערט ער האט זיך מייאש געווען, דעמאלט האלטן די רבנן אז סתם גזלן איז נישטא קיין ייאוש. און ר' שמעון האלט אז גנב איז נישטא קיין ייאוש. אבל בידוע, אבער אויב מיר האבן געהערט מען האט זיך מייאש געווען, דברי הכל ייאוש קונה, האלטן אלע אז ייאוש האט קונה געווען. אפילו א גנב לויט ר' שמעונ'ען, און א גזלן לויט די רבנן, איז בידוע איז קונה אין אמת'ן דא איז נישט ייאוש אליין, דא דאך אויך פארהאנען שינוי השם, ווי די גמרא האט געזאגט פריער אז פריער האט עס געהייסן עור און יעצט הייסט עס עוצבה, רבה אמר, רבה זאגט, בידוע נמי מחלוקת, אפילו דעמאלט ווען מיר האבן געהערט אז דער בעל הבית איז זיך מייאש, זאגן די רבנן ביי א גזלן איז נישט קיין ייאוש, ווייל ער טוט נאך אלץ טראכטן ער וועט אים רופן לדין, די זעלבע זאך א גנב לויט ר' שמעון'ן, אפילו איך האב געהערט דער בעל הבית איז זיך מייאש, הייסט עס נישט קיין ייאוש, ווייל ער טוט נאך אלץ טראכטן ער וועט זוכן און ער וועט אויפגעפינען דעם גנב.

האט מען דארטן געלערנט אזוי ווי ער זאגט, ווי עולא זאגט, דארט שטייט לפי שלא נתייאשו הבעלים. דער טעם פון ר' שמעון'ן וואס ער לערנט בגנב איז נישטא קיין יאוש, ווייל די בעל בתים האבן זיך נישט מייאש געווען, טעמא דלא נתייאשו הבעלים, דער טעם איז ווייל די בעל בתים האבן זיך נישט מייאש געווען, אבל נתייאשו הבעלים, כ'האב געהערט זיי האבן זיך מייאש געווען הרי אלו שלו, האלט ר' שמעון ביי א גנב איז די ייאוש אויך ייאוש, און דאס איז שלו. אמר ליה, האט רבה געענטפערט צו אביי, אנן לפי שאין ייאוש לבעלים מתנינן לה, מיר לערנען פשט שאין ייאוש לבעלים, אז די ייאוש פון די בעלים איז נישט קיין ייאוש. זאגט תוספות, נישט מ'מיינט אז ער איז מגיה די משנה, נאר ער זאגט אים אז מיר לערנען פשט שלא נתייאש הבעלים, לפי שלא נתייאש הבעלים, אפילו אחר זיי האבן זיך מייאש געווען, אבער מיר זאגן זיי האבן זיך נישט מייאש געווען בליבם. זאגט די גמרא תנן, האמער געלערנט כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, נטלו מוכסים חמורו, אז די מוכסים האבן גענומען זיין אייזל, און נאכער ווערט דערמאנט דער דין פון ליסטין, מוכס איז א גזלן, ליסטין איז א גנב, שטייט אין דער משנה, סיי ביי מוכס וואס איז א גזלן, סיי ביי ליסטין וואס איז א גנב, זאגן מיר הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהם. מני, ווי ווער איז די משנה, אי רבנן, קשיא גזלן. לויט די רבנן איז דאך שווער גזלן, די רבנן לערנט דאך אז ביי גזלן איז נישט קיין ייאוש. און דא שטייט דאך ביי מוכס וואס איז א גזלן איז מען זיך מייאש. אי רב שמעון, קשיא גנב, אויב די משנה זאל גיין ווי רב שמעון איז דאך שווער גנב. רב שמעון זאגט אז גנב איז מען זיך נישט מייאש ווייל ער טראכט ער וועט נאכזוכן דעם גנב, און ביי אונז אין די משנה שטייט ליסטין וואס איז א גנב איז מען זיך יא מייאש. בשלמא לעולא דאמר בידוע קני בשלמא לויט עולא וואס עולא לערנט אז בידוע האלטן אלע ס'איז יאוש דאס הייסט לויט די רבנן אין א גזלן סיי לויט ר' שמעון אין א גנב איז אויכעט יאוש בידוע. הכא נמי וועל איך פארענטפערן די משנה בידוע, מען האט געהערט אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, ודברי הכל, און די משנה גייט ווי יעדערן. אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת, רבה וואס רבה לערנט בידוע איז אויך מחלוקת, און די רבנן האלטן גזלן איז נישט קיין יאוש, אפילו מען האט געהערט האט זיך מייאש געווען, און לויט ר' שמעונ'ען איז גנב נישט קיין יאוש, הא מני, ווי ווער איז די משנה, לא רבנן, ס'קאן דאך נישט גיין ווי די רבנן, ווייל די רבנן לערנען דאך ביי גזלן איז מען זיך נישט מיאש, ולא ר' שמעון, און לויט ר' שמעונ'ען איז מען דאך ביי גנב זיך נישט מיאש. ענטפערט די גמרא, בליסטים מזויין, ורבי שמעון היא. די משנה רעדט זיך ביי ליסטים מזוין, און ליסטים מזוין איז דאך א גזלן, און עס גייט ווי רבי שמעון, רבי שמעון לערנט דאך ביי גזלן איז מען זיך מייאש אפילו בסתם. פרעגט די גמרא אי הכי היינו גזלן, איז דאך עס גזלן, און מ'האט שוין געלערנט מוכס, זאגט די גמרא, תרי גווני גזלן, מ'לערנט צווייערליי גזלנים, א גזלן מוכס, ער איז נישט באוואפנט, און מ'לערנט א גזלן ליסטע מזויף. תוספות זאגט, אפילו דער וועלכער לערנט ווען א שומר חינם טענה'ט טענת ליסטים מזוין, צי א שומר שכר טענה'ט טענת ליסטים מזוין איז גלייך ווי טוען טענת גנב און מען באצאלט כפל. אויב דער שומר האט פאלש געשוואוירן נאכהער ווייזט זיך ארויס אז ער האט עס געגנבעט, ווייל כאטש א שומר שכר איז מחויב בגניבה, נאר ביי גניבה פון ליסטים מזוין וואס איז אונס איז ער פטור, איז דאך כאטש ס'איז דא דער חיוב כפל, א גזלן ווערט ער אנגערופן. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הגנב והגזלן והאנס, אנס ווען עס ווערט געלערנט צוזאמען מיט גזלן, מיינט מען א חמסן, ער האט באצאלט געלט פאר די זאך נאר דער בעל הבית האט נישט געוואלט פארקויפן האט ער אים געצווינגען צו נעמען די געלט, איז די דין הקדשן הקדש, זיי אויב זיי האבן מקדיש געווען די זאך איז עס הייליג, ותרומתן תרומה, די תרומה וואס זיי שיידן אפ פון די פרעמדע זאך איז תרומה, ומעשרותן מעשר, זייער מעשר וואס זיי שיידן אפ איז מעשר, מני, ווי ווער גייט עס? אי רבנן קשיא גזלן, אויב עס גייט לויט די רבנן איז דאך שווער גזלן, די רבנן לערנען דאך ביי א גזלן איז מען דאך נישט מייאש ווייל ער טראכט ער וועט אים רופן לדין, אי רב שמעון קשיא גנב, לויט רב שמעון איז א קשיא פון גנב, רב שמעון לערנט דאך א גנב איז מען זיך ניט מייאש ווייל דער בעל הבית טראכט וועט אויפזוכן דעם גנב. בשלמא לעולא דאמר בידוע קנה לויט עולא'ן וואס עולא לערנט אז מען ווייסט דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, האט עס קונה געווען דער גנב און דער גזלן לויט יעדן איינעם, און ווען זאגט ר' שמעון א גנב איז מען זיך נישט מייאש, דאס איז דווקא סתם, אבער מען האט געהערט מען האט זיך מייאש געווען איז עס ייאוש, די זעלבע זאך ווען זאגן די רבנן אז גזלן איז דער ייאוש

לא רבנן, ס'קאן דאך נישט גיין ווי רבנן, דא שטייט גזלן איז ייאוש, און לויט די רבנן זאגט מען דאך ביי גזלן נישטא ייאוש, ולא רב שמעון, דא שטייט ביי גנב איז געווען שוין הקדש ווייל מ'האט עס קונה געווען, רב שמעון זאגט דאך ביי גנב איז זיך נישט מייאש דער בעל בית,

און איין גזלן ליסטים מזויין. ואיבעית אימא דו ווילסט עס צו זאגן, הא מתניתא רבי היא, די ברייתא וואס שטייט סיי א גנב סיי א גזלן איז זיך מייאש גייט ווי רבי דתניא מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט גנב כגזלן גנב האט דעם זעלבן דין ווי גזלן קען איך לערנען דעם צוויי טייטשן איך קען לערנען כגזלן אליבא דרבנן, דאס הייסט אזוי ווי ביי גזלן איז מען זיך נישט מייאש אזוי ביי גנב איז מען זיך נישט מייאש, אדער איך קען לערנען, מען מיינט ווי גזלן אליבא דרבי שמעון, אזוי ווי גזלן איז מען זיך מייאש אליבא ד אזוי איז מען גנב זיך אויך מייאש, וקיימא לן מיר ווייסן אז דער פשט אין רבי'ן איז כגזלן לרבי שמעון דאס וואס רבי זאגט גנב כגזלן, מיינט ער אזוי ווי א גזלן לויט ר' שמעונ'ן וואס מ'איז קונה, נישט מ'מיינט כגזלן דרבנן וואס מ'איז נישט קונה. גופא, מיר האבן פריער געלערנט רבי אומר רבי זאגט, אומר אני איך זאג גנב כגזלן. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט, כגזלן דרבנן קאמר, רבי זאגט גנב האט דעם זעלבן דין ווי גזלן, ווי די רבנן האלטן ביי גזלן, דאס הייסט ולא קנה, אזוי ווי ביי גזלן איז מען נישט קונה, אזוי איז גנב אויך נישט קונה. או דילמא כגזלן דרב שמעון קאמר וקנה, רבי מיינט צו זאגן אזוי ווי גזלן איז קונה לויט רב שמעון אזוי איז גנב קונה, זאגט די גמרא תא שמע. כ'וועל דיר פושט זיין פון אונזער משנה, דער משנה שטייט נטלו מוכסין חמורו, מוכסין איז דאך גזלן, און ליסטים איז דאך גנב, שטייט אין דער משנה אז מ'איז קונה, מני, ווי ווער איז די משנה? אי רבנן קשיא גזלן, די רבנן לערנען דאך אז גזלן איז מען זיך נישט מייאש, אי רב שמעון קשיא גנב, רב שמעון לערנט דאך א גנב איז מען זיך נישט מייאש ווייל דער בעל מעות טראכט ער וועט געפינען די זאך. אי אמרת בשלמא אויב כ'וועל זאגן רבי כגזלן דרב שמעון קאמר וקנה, דאס וואס רבי זאגט גנב כגזלן מיינט ער צו זאגן א גנב האט דעם זעלבן דין ווי גזלן אליבא דרב שמעון, אזוי ווי גזלן איז קונה. הא מני, רבי היא, די משנה גייט ווי רבי, משום הכי קני, דעריבער זאגן מיר סיי ביי מוכסין וואס איז גזלן, סיי ביי ליסטים וואס איז גנב איז קונה. אלא אי אמרת כגזלן דרבנן קאמר, דאס וואס רבי זאגט וועסטו זאגן מיינט מען ווי א גזלן דרבנן, ולא קני. און רבי האלט סיי א גנב סיי א גזלן איז נישטא קיין יאוש האבן נישט קונה געווען די זאך הא מני ווי ווער איז די משנה לא רבי ווי רבי קען נישט גיין די משנה ווייל לויט רבי קומט דאך שווער סיי מוכסין וואס איז גזלן סיי ליסטים וואס איז גנב ולא ר' שמעון ניט ווי ר' שמעון ר' שמעון לערנט א גנב איז מען זיך נישט מייאש און דא וואס שטייט ליסטים וואס דאס איז גנב איז מען זיך יא מייאש ולא רבנן נישט ווי די רבנן. די רבנן לערנען דאך אז ביי גזלן איז מען זיך נישט מייאש ווייל מען טראכט מ'וועט אים רופן לדין, און דא שטייט ביי מוכסין איז מען זיך יא מייאש. זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה. אין אמת'ן וועל איך טאקע לערנען אז רבי האלט גנב כגזלן דרבנן, און ביי ביידע האלט רבי לא קני. דהכא במאי עסקינן, די משנה רעדט זיך בליסטים מזוין, ורב שמעון היא

און א גזלן וואס איז נישט באוואפנט. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט וואס רבי זאגט גנב כגזלן צו מיינט ער ביי ביידע איז קונה אדער ער מיינט ביי ביידע איז נישט קונה האבן מיר געלערנט הגנב והגזלן והאנס אנס מיינט מען ער נעמט צו די זאך מיט כח און ער באצאלט געלט פאר די זאך. הקדשן הקדש, אז זיי האבן מקדיש געווען די פרעמדע זאך איז עס הקדש, ותרומתן תרומה, זייער תרומה איז תרומה, ומעשרותן מעשר, זיי שיידן אפ מעשר איז עס מעשר. מני, ווי ווער איז דאס? אי רבנן קשיא גזלן, ווי די רבנן קומט דאך שווער גזלן, די רבנן לערנען גזלן איז מען זיך נישט מייאש, און דא א שטייט הקדשן הקדש ביי גזלן איז מען זיך יא מייאש אי רב שמעון קשיא גנב רב שמעון לערנט דאך ביי גנב איז מען זיך נישט מייאש ווייל דער בעל הבית טראכט ער וועט נאכזוכן דעם גנב און דא א שטייט דאך ביי גנב הקדשן הקדש אז מען זיך יא מייאש אי אמרת בשלמא גנב כגזלן דרב שמעון קאמר. אויב כ'וועל זאגן פשט אין רבי'ן וואס רבי זאגט אומר אני גנב כגזלן מיינט ער ווי גזלן דרב שמעון אז רבי האלט סיי גנב סיי גזלן איז קונה די זאך משום הכי קונה עט זיין גוט וואס דא שטייט סיי גנב סיי גזלן הקדשן הקדש אלא אי אמרת גנב כגזלן דרבנן. אויב כ'וועל זאגן גנב כגזלן מיינט מען ווי די רבנן האלטן ביי גזלן, דאס הייסט אזוי ווי די רבנן זאגן ביי גזלן איז ער נישט קונה די זאך, איז די זעלבע זאך א גנב איז נישט קונה די זאך. הא מני ווי ווער וועט דא אויסקומען? די ברייתא פון גנב גזלן אנס ווי רבי קאן עס נישט גיין. ווייל רבי האלט דאך ביידע איז נישט קונה ווי רב שמעון קען עס נישט גיין רב שמעון זאגט דאך ביי גנב איז מען זיך נישט מייאש און דא שטייט גנב הקדשן הקדש ווי די רבנן קען עס נישט גיין ווייל די רבנן האלטן דאך ביי גזלן איז מען זיך נישט מייאש און דא שטייט דאך מ'איז זיך יא מייאש זאגט די גמרא בליסטים מזויין ורב שמעון היא. וואס וועל איך איינלערנען וואס שטייט גנב? מיינט מען נישט א גנב, נאר מען מיינט ליסטים מזוין, און דאס גייט ביי רבי שמעון, וואס רבי שמעון לערנט אז ביי גזלן און די זעלבע זאך ביי ליסטים מזוין איז מען זיך מייאש. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי היינו גזלן, וואס דארפן מיר לערנען באזונדער גנב, וואס דער גנב איז דאך אויך א גזלן, וואס לערנט מען נאכאמאל גזלן? ענטפערט די גמרא תרי גווני גזלן, ער לערנט מיך צווייערליי גזלן. ער לערנט מיך א גזלן וואס איז באוואפנט, און ער לערנט א גזלן וואס ער קומט אזוי ווי א גנב, ער האט מורא פאר די מענטשן. אמר ליה רב אשי לרבה, האט רב אשי געזאגט צו רבה'ן תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט אליבא דרבי, צי רבי האלט סיי גנב סיי גזלן איז קונה, צי ער האלט ביידע איז נישט קונה. דמתני רבי לרב שמעון בריה, רבי האָט געלערנט צו זײַן זון רב שמעון דאָס װאָס שטײט אין דער משנה, הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורין מלשלם, ואם היה דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם, לא דבר שיש בו אחריות ממש. נישט מען מיינט ער האט איבערגעלאזט קרקעות דער טאטע דעריבער ליגט דער שיעבוד אויף די קרקעות און די קינדער דארפן באצאלן אלא אפילו פרה וחורש בה דער טאטע האט איבערגעלאזט א קו וואס מ'אקערט מיט איר חמור ומחמר אחריו א אייזל וואס מען טוט מיט אים פירן משא. חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, דארף מען צוריק געבן צוליב כבוד אביהם, פארוואס רעדט זיך דאס, דער טאטע האט עס געגזלט, טעמא מפני כבוד אביהם, דעריבער דארף מען עס צוריק געבן מפני כבוד אביהם, ווייל מענטשן וועלן זאגן זעה נאר, די זאך האט זיין טאטע געגזלט. הא לאו כבוד אביהם, לא, אבער דארט וואו ס'איז נישטא דער טעם פון כבוד אביהם, דארף מען נישט צוריק געבן. הייסט דאס, א גזלן לויט רבי איז קונה ווי ר' שמעון. שמע מינה דאך א ראיה, רבי גזלן דר' שמעון קאמר שמע מינה, אז דאס וואס רבי זאגט גנב כגזלן, איך האב דאך שוין געזען אז רבי האלט גזלן איז קונה. איז די זעלבע זאך וואס ער זאגט גנב כגזלן, מיינט ער צו זאגן אז גנב איז אויך קונה. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט וכן נחיל של דבורים. פרעגט די גמרא, מאי וכן? ס'איז דאך מיר א פשיטא אז מ'האט קונה געווען מיט ייאוש. וואס איז די חילוק פון נחיל צו די אנדערע זאכן וואס ווערן דערמאנט אין דער משנה? זיכער האט מען דאס קונה געווען ביאוש. דער מהרש"ל זאגט, דאס וואס רש"י זאגט דא אויף מאי וכן פשיטא דקונה ביאוש דמאי שנא נחיל מכסות, מיינט מען נישט די כסות וואס ווערט דערמאנט אין דער רישא, נטלו מוכסין. זיי האבן צוגענומען זיין כסות, ווייל דאס איז צו דעם איז נישט גלייך נחיל, ווייל ביי דער דין פון דער רישא איז סתם אויך ייאוש, און ביי נחיל איז ווען ייאוש דווקא, ווען מען האט געהערט זיי האבן זיך מייאש געווען, נאר רש"י מיינט כסות, דאס וואס איז געוועזן, המציל מן הנהר ומן הגייס ומן הליסטים, אם נתייאשו הבעלים בכסות הרי אלו שלו, און אויף דעם גייט ארויף דער וכן נחיל פרעגן מיר וואס איז דער חילוק, ענטפערט די גמרא הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, אפילו נחיל של דבורים, דקנין דרבנן הוא, דאס וואס דער בעל הבית האט קונה געווען די דבורים איז נאר א קנין פון די רבנן, ווייל די דבורים געפינען זיך דאך נישט אין זיין רשות, די חצר זאל קונה זיין איז דווקא אזא אן אופן צבי שבור ווען דער הערש האט צובראכענע פוס ער קען נישט ארויסגיין, אבער דא אט די דבורים איז נישט דא קיין גזל אין דעם נאר מפני דרכי שלום ווייל זיי זענען נאך הפקר. סלקא דעתך אמינא האי וואלט איך געוואלט דא אמינא כיוון דרבנן בעלמא הוא דקני ליה ווייל אט דאס וואס די בעל הבית איז קונה דעם נחיל. איז דאך נאר א קנין דרבנן, אפילו סתמא נמי מייאש, אפילו איך האב נישט געהערט כ'בין זיך מייאש, סתם זאל אויך זיין יאוש, קא משמע לן גייט ער מיר דערציילן אז ביי נחיל כאטש דאס וואס די בעל הבית איז עס קונה איז נאר מדרבנן, אם נתייאשו הבעלים אין, אויב די בעלי בתים האבן זיך מייאש געווען פון דעם נחיל דעמאלט בין איך עס קונה. אי לא לא, אויב זיי האבן זיך נישט מייאש געווען בין איך נישט קונה. רשי, אין דער משנה האט מען געלערנט אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אישה וקטן וכו', א אישה און א קטן זענען באגלייבט צו זאגן אז די און די נחיל איז ארויסגעגאנגען פון דעם פעלד. פרעגט די גמרא, אישה וקטן בני עדות נינהו, אישה און קטן זענען בני עדות, איך זאל זיך שטיצן אויף זיי ביי געלט זאכן, זאגן אז דאס באלאנגט צו דעם מענטש? אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ן, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהם, איידער דער קטן האט געזאגט האט מען געזען די באלבאס יאגט נאך ער וויל כאפן דעם נחיל של דבורים ואישה וקטן מסיחין לפי תומם און א אישה און א קטן זאגן לפי תומם זיי דערציילן דאס ואומר ער זאגט מכאן יצא נחיל זה דעמאלט אז כ'האב פריער געזען בעלים מרדפין אחריהם איז א פאקט אז דאס באלאנגט צו דעם מענטש. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אין מסיח לפי תומו כשר, די דין אז מען טוט אזוי דערציילן א מעשה און דאס זאל זיין כשר, אפילו דער וואס פטור'ס עדות איז נישט גוט איז דאס נישט גוט, אלא לעדות אישה בלבד. נאר ביי עדות אשה ער האט געהערט פון די קינדער זיי זאגן מיר גייען צו דעם הספד קובר זיין דעם מענטש דעמאלט אויך העלפט מסיח לפי תומו נאר ביי עדות אשה משום עגונה און אויך שטיץ איך זיך אויף דעם וואס אשה דייקא ומינסבא איז עס כשר. אמר ליה רבינא לרב אשי האט רבינא געפרעגט צו רב אשי און ולא ווי זאגסטו מסיח לפי תומו איז נאר גוט ביי עדות אשה,

דארטן וואו עס האנדלט זיך א דין תורה'דיגע דין גלייב איך נישט מסיח לפי תומו והאמר רב יהודה אמר שמואל רב יהודה האט געזאגט פון שמואל מעשה באדם אחד ס'איז געווען א מעשה ביי א מענטש שהיה מסיח לפי תומו ער האט פארציילט ואומר האט געזאגט זכורני איך געדענק כשאני תינוק איך בין געווען א קינד און מורכבני על כתפו של אבא כ'בין געריטן אויפן אקסל פון טאטן והוציאוני מבית הספר, דער טאטע האט מיר ארויסגענומען פון חדר ווי כ'האב געלערנט, והפשיטוני את כתנתי, ער האט מיר אויסגעטון מיין העמד, והטבילוני לאכול בתרומה לערב, ער האט מיר גע'טובל'ט אז ביינאכט זאל איך קענען עסן תרומה, ווייל לגבי תרומה נאכדעם מ'איז זיך טובל דארף מען אויכעט האבן הערב שמש. פארוואס האט ער אים געדארפן טובל'ען? ווייל די דרך פון א קינד איז אז ער טוט זיך קריכן אין אשפה, און דארט איז דא טמא'דיגע זאכן, צי אין אנדערע טמא'דיגע זאכן. ורבי חנינא מסיים בה הכי, רבי חנינא האט אויסגעפירט די מעשה אז דער מענטש האט געזאגט וחבירי בדילין ממני. די חברים האבן זיך אפגעשיידט פון מיר צוליב מיין תרומה וואס כ'האב געגעסן. והיו קורין אותי זיי האבן מיר גערופן יוחנן אוכל חלות. והעלהו רבי לכהונה על פיו, און רבי האט געזאגט אז דער מענטש איז א כהן, זע איך דאך אז מסיח לפי תומו איז אויך גוט פאר לגבי דעם דין פון עסן תרומה, כאטש דאס איז א תורה'דיגע דין. ענטפערט די גמרא, בתרומה דרבנן, דארט רעדט זיך בתרומה בזמן הזה, רבי איז דאך געווען נאכן חורבן, און איך לערן קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, איז דער גאנצער חיוב פון תרומות און מעשרות איז נאר דרבנן, דעריבער האב איך דארט געגלייבט מסיח לפי תומו. פרעגט די גמרא, ואכתי דאורייתא לא, דארט ווי עס האנדלט זיך א תורה'דיגע דין גלייבט מען נישט מסיח לפי תומו, והא כי אתא רב דימי, אמר רב חנא קרטיגנא ואמרי לה און אנדערע זאגן רב אחא קרטיגנא משתעי האט דערציילט מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי א מעשה איז געקומען פאר רבי יהושע בן לוי ואמרי לה און אנדערע זאגן מעשה בא לפני רבי עס איז געקומען א מעשה פאר רבי בתינוק אחד מיט איין קינד שהיה מסיח לפי תומו וואס ער האט דערציילט ואמר ער האט געזאגט אני ואמי נשבינו לבין הנכרים, איך און מיין מאמע זענען געווארן געפאנגען צווישן די גוים. יצאתי לשאוב מים, איך בין ארויסגעגאנגען שעפן וואסער, דעתי על אמי, האב איך געטראכט וועגן דער מאמע, געזען די מאמע, ללקוט עצים, איך בין געגאנגען קלייבן האלץ, דעתי על אמי, און איך בין זיכער אז זי איז נישט געווארן טמא, קיינער האט נישט געטאן מיט איר קיין עבירה. והשיאה רבי על פיו לכהונה, און רבי האט געזאגט זי מעג חתונה האבן צו א כהן, כאטש דא איז דאך עס א איסור תורה משום זונה, דאך האב איך זיך געשטיצט אויף א קינד וואס איז געווען מסיח לפי תומו, ענטפערט די גמרא, בשבויה הקילו, ריכטיג. דער איסור זונה איז טאקע א איסור תורה, אבער דאס וואס א שבויה איז אסור איז דאך נישט ס'איז ודאי זונה, ס'נאר א ספק, פארקערט ס'איז דא א סברא צו זאגן אז מען האט איר נישט מאנס געווען, ווי די גמרא זאגט מנוולא נפשה גבי שבאי. זי טוט זיך פארמיסן פאר דעם געפאנגענעם. דערפאר זאגן מיר אז מסיח לפי תומו גלייב איך דעם קטן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אבל לא יקוץ את סוכו. אויב זיין נחיל של דבורים זיינע bees זענען אריין אין א צווייטנס חצר מעג ער אריין גיין אין יענעמס רשות להציל את נחילו. אבער אויב זיי האבן זיך אוועקגעזעצט אויף א צווייג און ער וויל אפהאקן די צווייג קען זיך זיי נעמען מיט א צווייג. כדי זאלן זיך נישט צעלויפן טאר ער נישט. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר, תנאי בית דין ס'איז א תנאי בית דין שיהא יורד לתוך שדה של חברו, אז ער מעג אריינגיין אין פעלד פון זיין חבר, וקוצץ סוכו של חברו, און ער האקט אפ די צווייג. וואס געפינט זיך אויפן בוים פון זיין חבר להצל את נחילו, ער זאל ראטעווען די ביס ווייל ער נישט טארן זיך צולויפן, ונוטל דמי סוכו מתוך נחילו של חברו, און ער דארף אבער באצאלן פאר דעם שאדן וואס מ'האט געמאכט. ותנאי בית דין, איז א תנאי בית דין, אויב איינער טראגט וויין און איינער טראגט האניג, און ס'איז געווארן געשפאלטן דער פאס פון האניג, יהא שופך יינו, ער זאל אויסגיסן זיין וויין, ומציל את דובשנו של חברו און ער זאל ראטעווען דעם האניג פון זיין חבר, ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חברו, און דער בעל הדבש דארף אים באצאלן פאר דעם שאדן וואס ער האט געהאט וואס ער האט אויסגעגאסן די וויין, ותנאי בית דין הוא ס'איז אויך א תנאי בית דין. צוויי מענטשן, איינער האט אויף דעם אייזל פלאקס און איינער האט אויף דעם אייזל האלץ, און ס'איז געשטארבן די חמור פון וואס ער טוט טראגן די פלאקס, איז א תנאי בית דין שיהא מפרק את עציו, ער זאל אראפווארפן זיינע האלץ, וטוען פשתנו של חברו. און מען זאל אנלאדען די פלאקס פון זיין חבר ונוטל דמי עציו, און נעמט די געלט פון זיין האלץ, מתוך פשתנו של חברו, פון דעם פלאקס פון זיין חבר, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, מיט דעם תנאי האט יהושע געמאכט ירשענען די אידן ארץ ישראל, אז אין אזיין פאל זאל מען זען צו העלפן ראטעווען דעם חבר פון א שאדן. רשי. דער רי"ף זאגט אז די הלכה איז נישט ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, נאר די הלכה איז ווי עס שטייט ווייטער אין דער משנה אין דף קט"ו, זה בא בחבית של יין וזה בא בכד של דבש, ווערט דארט דערמאנט אז אויב ער האט אויסגעגאסן זיין וויין צו ראטעווען דעם האניג, אין לו אלא שכרו. אבער אין שולחן ערוך ווערט דערמאנט ביידע דינים. נישט קיין סתירה פון דער משנה ווייטער וואס שטייט אין לו אלא שכרו צו די תקנות וואס רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה האט געזאגט אז ס'איז א תנאי בית דין שיהא שופך יינו ומציל דובשנו של חברו די משנה ווייטער רעדט זיך זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש. אויף דעם בעל היין ער זאל אויסגיסן דעם וויין און ראטעווען דעם דבש, אבער ער דארף דאס זאגן דעם בעל הדבש, ער טוט עס נאר אויף דעם תנאי אז ער וועט אים באצאלן פאר דעם יין, און אויב עס איז אז ער זאגט עס נישט, ער האט געהאט וועמען צו זאגן, דער בעל הדבש איז דארט געוועזן און ער האט נישט געזאגט, אין לו אלא שכרו. און דא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה רעדט זיך. אז דער בעל הדבש איז דארט נישט געווען, ער האט נישט פאר וועמען ער זאל אויסנעמען זאגן דעם תנאי, דעמאלט ליגט אויף אים א חיוב ער זאל אויסגיסן דעם וויין, און ער באקומט געלט דעם שאדן פון וויין פון דעם דבש. אזוי איז גארנישט קיין.